זאגט די משנה, המביא גט, איינער איז א שליח, ער ברענגט א גט וואס דער מאן האט אים געשיקט צו געבן דער פרוי, והניחו זקן, ער האט איבערגעלאזט דעם מאן, ער איז געווען א אלטער מאן, אוי חולה, אדער ער איז געווען קראנק, און יעצט דא פון דעם זמן וואס דער מאן האט אים איבערגעגעבן דעם גט, ביז ער גייט עס געבן צו דער פרוי איז דורכגעגאנגען א שטיקל צייט, קען זיין ער לעבט נישט, איז דער דין נותנו לה, ער קען איר געבן דעם גט בחזקת שהוא קיים, א חזקה אז ער לעבט נאך, ס'איז דא א כלל אז ס'איז מיר א ספק אויף א זאך, שטעל איך אויף די חזקה, זאג איך מסתמא איז אין דער זאך נישט געוועזן קיין שינוי, דו ווייסט נישט ווי אזוי? שטעל אויף די זאך אזוי ווי ס'איז פריער געווען, למשל איך האב אויסגעמאסטן א מקווה און זי האט דעם שיעור און כ'האב געטובל'ט אין דעם כלים זונטאג האב איך אויסגעמאסטן מאנטאג דינסטאג נאכער גיב איך א קוק אז ס'איז נישט דא דעם שיעור, איז אויב כ'זאל שטעלן ווייס איך דאך נישט ווען ס'האט געפעלט, זאג איך ווען ס'איז מיר דער ספק ביז יעצט, העמד על חזקתו אז ביז יעצט איז גוט געווען, נאר וואס דען, ביי כלים איז דא אן אנדער שאלה, די שאלה איז דאך נישט אויף דער מקווה, די שאלה איז דאך אויף די כלים, און די כלים איז דאך פריער זיכער געוועזן טמא, און ס'איז נולד דער ספק צי ס'זענען געווארן ריין צי ס'זענען נישט געווארן ריין, איז דא א פארקערטע חזקה, העמד על חזקתו, שטעל אויף די חזקה די כלים, אזוי ווי פריער זענען זיי געווען טמא זענען זיי יעצט אויך טמא, אבער דאס איז א כלל אין דעם, כ'שטעל אויף די חזקה. בת ישראל הנשואה לכהן דא רעדט זיך נישט וועגן קיין גט, א דין פון תרומה, א בת ישראל טאר נישט עסן קיין תרומה, אבער הנשואה לכהן, זי האט חתונה געהאט צו א כהן, איז דער מאן מאכט איר עסן תרומה. והלך בעלה למדינת הים, דער מאן איז אוועק געפארן ווייט, איך ווייס נישט צו ער לעבט צו ניט, אוכלת בתרומה, קען זי עסן תרומה, בחזקת אויף דער חזקה שהוא קיים. אז די מאן לעבט אויכעט, איך ווייס נישט צו ער לעבט צו ניט, שטעל איך אויף די חזקה. א דריטער דין זאגט די משנה, השולח חטאתו ממדינת הים, איינער האט געזינדיגט אן עבירה וואס מען דארף ברענגען א קרבן חטאת, ביי א קרבן חטאת איז דער דין אויב מתו בעליה, אויב די בעל בית לעבט נישט, כאטש די בעל בית האט אפגעשעדט דעם קרבן חטאת מחיים, קען איך דאס נישט מקריב זיין, תמות, און דא האט ער געשיקט דעם חטאת ממדינת הים, און איך ווייס נישט צו לעבט ער, צו ער לעבט נישט קען איך דיך עס נישט מקרב זיין, מקריבין אותה, איז מען דאס מקרב בחזקת שהוא קיים, מיר שטעלן אויף די חזקה, ער האט פריער געלעבט, לעבט ער ווייטער, רש"י ביי א גט, נותנו לה בחזקת שהוא קיים, ולא חיישינן כ'האב נישט קיין מורא שמא מת, טאמער דער מאן איז געשטארבן ובטל שליחותו, און ס'ווערט בטל די שליחות, האב איך פאר דעם נישט קיין מורא. ומדאורייתא נפקא לן בהכל שוחטין פון די תורה לערן איך אפ, העמד דבר על חזקתו, שטעלן די זאך אויף די חזקה, מקריבין אותה, מ'איז מקריב דעם חטאת, ולא חיישינן כ'האב נישט קיין מורא שמא מתו בע מתו בעליה, טאמער די בעלים זענען געשטארבן, און דעמאלט איז דאך דער דין ולמיתה אוזלא. חטאת שמתו בעליה איז דאך דער דין, דאס איז איינס פון די חמש חטאות המתות, זאגן מיר דא, איך האב נישט קיין מורא ווייל איך שטעל אויף די חזקה. אמר גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה, איך ווייס נישט צו יענער לעבט צו ניט, שטעל איך אויף די חזקה בחזקת שהוא חי אלא זקן שלא הגיע לגבורות, ר א זקן וואס האט נאך נישט דערגרייכט צו אכציג יאר, דאס לשון איז ואם בגבורות שמונים שנה וחולה, דאס וואס שטייט אין דער משנה חולה שרוב חולים לחיים מיינט מען ער איז קראנק, אבער מיינט מען דווקא א חולה נישט קיין גוסס, אבל זקן שהגיע לגבורות, א זקן וואס ער איז אלט אכציג יאר, וגוסס שרוב גוססים למיתה לא, דעמאלט וועל איך ניט שטעלן אויף די חזקה. נאר דא רעדט זיך אזא זקן וואס איז נאך נישט אלט קיין אכציג יאר, דאס הייסט אין דער צייט ווען דער שליח דארף עס איבערגעבן דער פרוי איז ער נאך נישט אלט קיין אכציג יאר, און א חולה מיינט מען נישט קיין גוסס. ווי וועט זיין דער דין, א זקן און ער איז א חולה, ביידע זאכן איז אויך דער זעלבער דין, דער ים של שלמה זאגט שטעלט מען אויך אויף די חזקה. אויב אזוי פארוואזשע זאגט די משנה ס'לשון או חולה? איז דאך א גרעסערע חידוש צו דערציילן זקן חולה, נאר ווייל די משנה וויל מיר דערציילן ממעט זיין, פון זקן ממעט זיין, נישט יעדן זקן דווקא לא הגיע לגבורות, און חולה זאגן נאר חולה נישט גוסס, רבי עקיבא איגר אין משניות זאגט עס. איתיביה אביי, האט אביי געפרעגט א קשיא צו רבא'ן, מיר האבן געלערנט המביא גט, איינער האט געברענגט א גט, והניחו ער האט איבערגעלאזט דעם מאן זקן ער איז אלט אפילו בן מאה שנה אפילו ער איז אלט הונדערט יאר נותן לה גיט ער צו איר דעם גט בחזקת שקיים איך נעם אהן אז ער לעבט. און דו האסט פריער געזאגט אז אויב ער איז אלט אַכציק יאר איז נישט דא חזקת שקיים. תיובתא, איז רבא געווארן אפגעפרעגט ואיבעית אימא, ווילסט איך דיר זאגן, כיוון דאיפליג, דער מענטש האט זיך שוין אפגעטיילט פון דעם דרך פון אנדערע מענטשן, איך זע ער האט דערגרייכט ביז אכציג יאר, ביז הונדערט יאר הייסט עס, איפליג, איז ער שוין אפגעטיילט פון אלע, איז ער נישט גלייך ווי אלע מענטשן אז זאל זיין קרוב למות, ווען איז דער דין געזאגט געווארן, פון אכציג ביז ניינציג דעמאלט האט רבא געזאגט זיין דין, אבער די סברא דארף מען נאך פארשטיין, פון אכציג ביז ניינציג שטארבט מען געכער ווי פון הונדערט ביז הונדערט, נאר די גמרא האט דאך טאקע פריער געזאגט תיובתא, רמי ליה אביי לרבה, האט אביי געפרעגט א קשיא צו רבה, תנן, ביי אונז אין דער משנה האבן מיר געלערנט, המביא גט אז איינער האט געברענגט א גט, והניחו ער האט איבערגעלאזט דעם מאן זקן אלטער מאן או חולה אדער איז קראנק איך ווייס נישט צו ער לעבט צו ניט נותן לה קאן דער שליח איר געבן דעם גט בחזקת שהוא קיים איך נעם אן מסתמא לעבט ער ווייל לו יצוייר דער מאן לעבט נישט איז דאך בטל געווארן די שליחות בקול קול די שליחות די גט דארף דאך חל זיין שפעטער און ס'איז דאך אין גט לאחר מיתה. אזוי איז געשטאנען ביי אונז אין דער משנה, ורמינהו וועל איך דיר פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט, איינער האט נישט קיין קינדער, ער וויל נישט גט'ן די פרוי, ער וויל אבער אז זאל נישט זיין זקוק צו דעם יבם, אז ער וועט שטארבן אן קינדער, וועט זי זיין צוגעבינדן צום יבם, דער יבם קען דארט זיין זייער ווייט, גיט ער, זאגט ער צו איר, הרי זה גיטך, דאס זאל זיין דיין גט, שעה אחת קודם למיתתי, איין מאמענט פארן שטארבן זאל די גט חל זיין, דערוויילע איז זי נאך אשתו, איז אויב ער איז א כהן, אסורה לאכול בתרומה מיד, טאר זי, אויב איז א בת ישראל הנשואה לכהן, וואס זי עסט תרומה מכח דער מאן, טאר זי גלייך נישט עסן קיין תרומה, ווייל איך האב מורא ער וועט יעצט שטארבן, זע איך דאך כ'האב מורא למיתה, אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, תרומה אגיטין קא רמית, דו פרעגסט א סתירה פון תרומה אויף גיטין? תרומה אפשר, תרומה איז דא א מעגליכקייט זאל זי נישט עסן קיין תרומה, וועט זי עסן חולין. אבער גט לא אפשר, ביי גט אז דו וועסט מורא האבן למיתה, וועט דאך קיינער ניט קענען שיקן קיין גט ממדינת הים, וועט דאך די פרוי זיין אן עגונה, זעט איר דא או אז דאס לשון עגונה מיינט מען אויכעט אפילו ווען זי האט א מאן, נאר דער מאן איז ווייט פון איר, דאס הייסט עגונה. זאגט די גמרא, ורמי תרומה אתרומה, כ'על פרעגן א סתירה פון תרומה אויף תרומה. תנן, אין דער משנה האט מען געלערנט בת ישראל הנשואה לכהן, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, והלך בעלה למדינת הים, דער מאן איז געגאנגען למדינת הים, און זי עסט זיך תרומה באה מכח בעלה, זאגן מיר אוכלת בתרומה, זי מעג עסן תרומה בחזקת שהוא קיים, מיר נעמען אן ער לעבט. ורמינהו, איך דארף פרעגן א סתירה, האבן מיר געלערנט הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתו, ער גיט איר א גט זאל חל זיין איין מאמענט פארן שטארבן, אסורה לאכול בתרומה מיד, איז דאך א סתירה, אט איז געשטאנען אין דער משנה בתרומה אוכלת בתרומה בחזקת חיים, און דארטן שטייט אסורה לאכול בתרומה מיד, אמר ליה רב אדא בריה דרב יצחק שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיתתו. אין אמת'ן למיתה האב איך נישט קיין מורא, נאר דארטן האט ער דאך איר גע'אסר'ט מחיים אויכעט, איין שעה פאר דעם שטארבן, איז שטענדיג טראכט איך אז יעצט איז די צייט אפשר צו שטארבן. דאס הייסט אזוי. דארטן אז הלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה ווייל איך שטעל דעם מאן בחזקת חי, אבער דא א איך שטעל אים טאקע בחזקת חי, דאך טאר זי נישט עסן נאך מחיים פארוואס? ער לעבט טאקע אבער ער קען דאך גלייך נאכדעם שטארבן אויף דעם האסטו דאך נישט קיין חזקה. אזוי איז תוספות מסביר. מתקיף לה רב פפא האט רב פפא געפרעגט א קשיא פארוואס זאל זי נישט טארן עסן קיין תרומה? ממאי פון וואנעט ווייסטו דאיהו אז דער מאן מיית ברישא וועט פריער שטארבן? דילמא קען דאך זיין איהי מייתא ברישא זי וועט שטארבן פריער וועט דאך קיינמאל דער גט נישט זיין קיין גט ממילא דארף איך שטעלן אויף די חזקה אז זאל עסן ווייטער תרומה. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, דו זאגסט אויף איין ארט שטייט זי מעג יא עסן תרומה, אויף איין ארט שטייט זי טאר נישט עסן קיין תרומה, הא ר' מאיר דלא חייש למיתה, הא ר' יהודה דחייש למיתה, דאס א וואס ס'שטייט ביי אונז אין דער משנה אז זי מעג עסן תרומה, גייט ווי ר' מאיר, וואס ר' מאיר האט נישט קיין מורא למיתה.

עם הארצים תרומה גדולה שיידן זיי זיכער אפ, און מעשרות איז רוב עם הארץ מעשרין, אבער דא איז וודאי אז ער גיבט נישט קיין תרומות און מעשרות, און דא איז עס פרייטאג פארנאכט, ער דארף טרינקען שבת דעם וויין, און ער האט נישט קיין כלי אין וואס ער זאל אראפגיסן די תרומה און די מעשר ראשון און די מעשר שני, אומר זאגט ער, שני לוגין שאני עתיד להפריש, פון די הונדערט לוג דארף איך אפשיידן צוויי לוגין. ברוך השם, מסכת גיטין, דף כ"ח, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער חיישינן שמא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט השולח חטאתו ממדינת הים וכו', איינער שיקט זיין קרבן חטאת פון מדינת הים, איך ווייס נישט צו ער לעבט צו נישט, איז מקריבין אותו, איז מען מקריב דעם קרבן חטאת בחזקת שהוא קיים, מיר שטעלן אויף די חזקה אז ער לעבט. פרעגט די גמרא, ווי קען מען שיקן א קרבן חטאת בכלל דורך א שליח? והא בעינא סמיכה, מען דארף מאכן סמיכה, און עס שטייט וסמך ידו, זאג איך ולא יד בנו ולא יד שלוחו. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, בקרבן נשים, דא מיינט מען א פרוי וואס האט געטון אן עבירה וואס במזיד קומט כרת, האט זי געטאן די עבירה בשוגג, דארף זי ברענגען א חטאת, און ביי קרבן נשים דארף נישט האבן קיין סמיכה, ווייל אין פסוק שטייט דבר אל בני ישראל וסמך, זאגן מיר בני ישראל סומכין, נאר מענער מאכן סמיכה, ואין בנות ישראל סומכות. רב פפא אמר,

אין דער משנה האט מען געהאט דריי דינים וואס איך שטעל בחזקת שהוא חי, פארשידענע דיפערענט זאכן, איין דין האט מען געהאט פאר א גט, אז איינער שיקט א גט ממדינת הים, קען דער שליח איבער געבן, איך שטעל בחזקת שהוא חי, דער צווייטער דין איז געוועזן, א בת ישראל הנשואה לכהן וואס זי עסט תרומה מכח דעם מאן, שטעל איך בחזקת שהוא חי און זי קען עסן תרומה, דער דריטער דין איז געוועזן גאר א דין פון חטאת, השולח חטאתו ממדינת הים, קען איך עס מקריב זיין בחזקת שהוא קיים, האבן מיר א דין פון א גט, א דין פון תרומה, און א דין פון חטאת, וואס דארף מען מיר דערציילן אלע זאכן? וצריכא דאי אשמעינן גט, זאל מען זאגן גט וואלט איך געזאגט, משום דלא אפשר, כ'האב נישט קיין צווייטע ברירה, אז איינער איז דא במדינת הים, אויב כ'וועל נישט זאגן איך שטעל בחזקת שהוא חי וועט זי זיך קיינמאל נישט קענען ווערן גע'גט, בלייבט זי אן עגונה. אבל תרומה, אבער תרומה דאפשר. וועט זי נישט עסן קיין תרומה, וועט זי עסן חולין. אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא, איך ש, אז זי טאר נישט עסן קיין תרומה, דארף ער מיר דערציילן איך שטעל בחזקת שהוא חי זי עסט חולין. ואי אשמעינן תרומה, וואלט איך געזאגט דזימנין אן אנדערע מאל דלא אפשר, זי קען נישט עסן קיין חולין, זי איז ארעם, איז יעצט דא אז זי עסט תרומה גייט זי גיבט מען איר תרומה עס קאסט נישט קיין געלט דעריבער זאגט מען אז מען שטעלט בחזקת שהוא חי אבל חטאת העוף מספיקא לא ליעול חולין לעזרה אבער ביי א חטאת וואלט איך געוואלט מיינען מספיקא זאל מען נישט אריינברענגען קיין חולין לעזרה דעריבער זאל איך ניט שטעלן אויף די חזקה? צריכא, דארף מען מיר דערציילן אז איך שטעל אויך אויף די חזקה? די חטאת העוף מעקן אנדערע אויס. פארוואס? ווייל דער דין איז, א חטאת העוף קומט אויף א ספק. אזוי האבן מיר געלערנט אז אויף א ספק קען מען אויך ברענגען א חטאת העוף. אבער ביי אונז אין גמרא שטייט דאך יא חטאת העוף. און איך מוז לערנען דעם חטאת העוף, ווייל אנישט וועט דאך בלייבן שווער. אויף ר' פפא'ן וואס ער לערנט איין ביי חטאת העוף ר' פפא'ן וואס ער לערנט עס איין ביי חטאת העוף בלייבט דאך לויט אים שווער זאגט תוספות אזוי ואם תאמר והלא חטאת העוף בא על הספק ואמרינן בפרק בתרא דנידה ממילא איז דאך נישט קיין חולין בעזרה ויש לומר דאדם עצמו בדין הוא שמביא על הספק דלפטור עצמו. אבל הכא לשליח אלא הוא בכל נדבה מספק, וואס איז די הסבר אין תוספות? וואס איז די חילוק? דער פשט איז אזוי, ווען דער מענטש אליין איז א ספק צו ער האט געזינדיגט צו נישט, ברענגט ער א חטאת און ער זאגט, בין א איז אדער ס'זאל זיין א חטאת חובה, און אז נישט זאל עס זיין א נדבה, אבער דא האט דער שליח קען דאך דאס נישט זאגן, ער איז דאך נישט קיין בעל בית אויף יענעם ער זאל זאגן אז דאס זאל זיין נדבה, ברענגט דאך עס דער שליח נאר מכח דעם א אלס א חטאת, און אלס א חטאת קען מען נישט ברענגען רש י. זאגט די משנה, שלשה דברים אמר רב אלעזר בן פרטא לפני חכמים, דריי זאכן האט רב אלעזר בן פרטא געזאגט פאר די חכמים, וקיימו את דבריו, די חכמים האבן באשטעטיגט דאס וואס ער האט געזאגט. איין זאך על עיר א שטאט שהקיפה כרקום וואס מ'האט באלאגערט ארום די שטאט, און איך ווייס נישט וואס איז דער גורל פון דער שטאט, צו מ'האט שוין איינגענומען די שטאט צו נישט, ועל הספינה. אויף א שיף המוטרפת זי קלאפט זיך בים אין ים, ווי דער רמב ם זאגט וואס מיינט מען מוטרפת בים, די שיף איז א גאנצע שיף, ס'איז דא אלע מאטראסן אויף די שיף, און די די די אינסטרומענטן אלע זענען דא, נאר וואס דען די שיף געפינט זיך צווישן שטארקע כוואליעס אז מען קען נישט קאנטראלירן וועלכע ריכטונג זאל גיין די שיף ווערט געווארפן דורך די כוואליעס ווי זיי ווארפן איר, אבער אין די שיף אליין איז גארנישט נישט געשען, ועל היוצא לידון און א מענטש וואס מען גייט אים משפט'ן דיני נפשות איז האט ער געזאגט שהן בחזקת קיימין אז די אלע זענען בחזקת קיימין.

צו שאבדה בים, די שיף, ווי מען זאגט איז פארלוירן די שיף איז אזוי יא צו זאגן, זי איז שוין געווארן, זי איז נאך נישט אין, אפילו זי איז נאך דא אויפן וואסער, נאר די שיף האט שוין נישט די אינסטרומענטן אדער זי האט שוין נישט די מאטראסן, ועל היוצא. והיוצא להורג, איינעם שוין נאכן גמר דין, מ'גייט אים הרג'ענען, ביי די אלע נותנים עליהם חומרי חיים, די חומרות וואס איז דא אויב ער לעבט גיט מען אויף זיי, און אויך גיט מען חומרי מתים, למשל בת ישראל לכהן, גיב איך א חומרא, איך זאג אפשר חומרי מתים, אפשר זי טאר נישט עסן קיין תרומה, אפשר דער מאן לעבט נישט, בת כהן לישראל איז דאך דער דין אז דער מאן שטארבט און זי האט נישט מיט אים קיין קינדער, ושבה אל בית אביה כנעוריה, און זי קען עסן תרומה, אבער דא אויך זאגן מיר איך גיב חומרי חיים, טאמער לעבט ער, און דער דין איז לא תאכל בתרומה, זי קען נישט עסן תרומה,

ולא תאכל זאל נישט עסן בתרומת אביה אפשר די מאן לעבט. וואס מ'האט דא געלערנט אין די משנה אז אויב יוצא להורג מ'פירט אים צו הרג'נען, נישט לדון נאר להורג, גיט מען חומרי חיים און חומרי מתים. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז אויב יוצא להורג גיט מען חומרי חיים, אלא בבית דין של ישראל, נאר ביי א בית דין של ישראל, ווייל אפילו ס'איז שוין געווען דער גמר דין און מ'פירט אים להורג, איז אמאל זעט מען אין אים א זכות און מען טוט אים צוריק ברענגען. ווען מען האט גע'משפט א איד דיני נפשות איז נישט געווען אזוי איינפאך, שטייט, קודם אין זעלבן טאג האט מען נישט גע'פסק'נט דעם דין, און זיי האבן גע'פאסט די סנהדרין, און ביינאכט זענען זיי נישט געגאנגען געשלאפן, זיי האבן זיך צוזאמען גענומען צו צוויי דריי, און מען האט אלץ נאכגעזוכט, אפשר אפשר וועט מען געפינען א זכות, און אפילו מען האט נישט געפינען קיין זכות, מען איז מארגן זיך צוזאמען געקומען און ס'איז געווען גמר דין, מוז מען דאך גלייך אים געבן מיתה, מען טאר דאך נישט מענה זיין דעם דין, און מען פירט אים שוין ארויס למיתה, פארט נאך, רייט נאך נאך א מענטש, און ער שטייט אין קאנטאקט מיט די סנהדרין, אפשר מען האט נאך אלץ געזוכט אים א זכות, טאמער, טאמער, קומט מען זאגן אז מען זאל אים צוריק ברענגען, און דעריבער זאגן מיר, שטעל איך אויס דא א ספק חזקת חיים אויך, אבל בבית דין של עובדי כוכבים, א גוי'אישע בית דין, כיון דגמר ליה דינא לקטלא, אז זיי האבן באשלאסן צו הרג'נען מיקטל קטלי, טוהן זיי הרג'נען. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט ר' יוסף'ן, בית דין של עובדי כוכבים נמי איז נישט קיין זיכער מ'וועט אים הרג'ענען, איך דארף אויכעט געבן חומרי חיים, פארוואס דמקבלי שוחדא, מיר ווייסן גוים נעמען שוחד. אמר ליה, האט אים ר' יוסף גענטפערט, כי שקלי, ווען נעמען זיי שוחד, מקמי דלחתום פורסי שנמג, איידער עס טוט זיך חתמ'נען, איידער דער פסק דין איז געחתמ'עט, לבתר דמיחתם פורסי שנמג, נאכדעם וואס ס'איז שוין געחתמ'עט דער גמר דין, לא שקלי. אזוי טייטשט רש"י, א פורסי שנמג מיינט מען פסק דין, און דער רבינו חננאל טייטשט דיין גדול שלהם, אז אויב ס'האט שוין געחתמ'עט דער דיין גדול שלהם, דעמאלט נעמען זיי ניט קיין שוחד. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא האמער געלערנט פריער שטייט מי שנגמר דינו וברח אויף איינעם איז געווען א גמר דין עס קומט אים מיתה און ער איז אנטלאפן נאכהער האט מען געפינען דארף מען נישט נאכאמאל מאכן קיין דין נאר מען האט זיך שוין געווען דער גמר דין שטייט דארט אזוי כל מקום שיעמדו שניים אויב עס שטייען צוויי עדות, ויאמרו די צוויי עדות זאגן, מעידים אנו את איש פלוני מיר זאגן עדות אויף דעם מענטש, שנגמר דינו בבית דין של פלוני, מ'האט גומר דינו געווען בבית דין של אין דעם בית דין, ופלוני ופלוני עדיו, און ס'איז געווען די און די עדות, הרי זה יהרג, קומט אים מיתה. זע איך דאך אז איך האב נישט קיין מורא, טאמער מען האט אים נאכדעם געפונען א זכות, זע איך דאך אז ס'איז ניט שכיח מען זאל געפינען א זכות, פארוואזשע זאגסטו אז ביי בית דין של ישראל שטעל איך בחזקת חיים, איך מיין אפשר וועט מען געפינען א זכות, דארט זע איך דאך איך טראכט נישט פון דעם. זאגט די גמרא, פון דארט איז נישט קיין קשיא, דילמא בורח שאני, אויב יענער איז שוין אנטלאפן איז שוין א סימן ס'איז אזעלכע וואס ער ווייסט אז מ'וועט נישט געפינען אויף אים קיין זכות, אויב נישט וואלט ער נאך נישט אנטלאפן. זאגט די גמרא, תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, שמע מבית דין של ישראל, ער האט געהערט פון אידישן בית דין, שהיו אומרים זיי האבן געזאגט איש פלוני מת, דער מענטש איז געשטארבן ביי דעם בית דין, די גמרא זאגט, מי שלקה ושנה בבית דין, איינער וואס איינמאל מלקות און נאכאמאל און עס צילט נישט, כונסין אותו לכיפה, מען זעצט אים אריין אין א תפיסה אזעלכע, און ער קען דארט שטארבן, זאגט מען ער איז געשטארבן, אדער זיי זאגן, איש פלוני נהרג, אז דער מענטש איז געקומען איינס פון די ארבע מיתות, סקילה צו שריפה, איז דער דין, ישיאו את אשתו. מעג די פרוי חתונה האבן, זי איז דאך אן אלמנה, ווי איז אז מ'האט געהערט מקומנטריסין של עובדי כוכבים, מ'האט געהערט פון די וואס זענען ממנה צו הרג'נען פון די גויים, איש פלוני מת, איש פלוני נהרג, דארט איז דער דין, אל ישיאו את אשתו. ביז אהער איז די ברייתא. לאמער יעצט זעהן מאי מת און מאי נהרג. וואס מיינט מען מת און וואס מיינט מען נהרג? אילימא וועסט וועלן זאגן מת מיינט מען מת ממש, נהרג מיינט מען נהרג ממש, דאס וואס שטייט ביי א ישראל ישיאו את אשתו מיינט מען מת ממש, נהרג נהרג ממש, דכוותה גבי עובדי כוכבים איך זאג ביי גוים איז אנדערש דארף מען דאך אויך טייטשן אז זיי זאגן מת ממש,

איז דאך א קשיא אויף רב יוסף'ן, רב יוסף האט דאך געזאגט אז ביי בית דין של ישראל זאגן מיר און גיט מען חומרי חיים און חומרי מתים אויב יוצא ליהרג, און דא זעה איך דאך א יוצא ליהרג, זאג איך אז מסתמא לעבט ער נישט. וואס איז די קשיא אויף רב יוסף'ן? אין אמת'ן איז דאך פון עובדי כוכבים דאך אויך דא א שטארקע קשיא. דא שטייט דאך בעובדי כוכבים, אויף וואס איז די זאך? ביי עובדי כוכבים זאגט מען דאך אז זי טאר נישט חתונה האבן, און ר' יוסף זאגט מיקטל קטלי, איז דאס גיי איך נישט פרעגן קיין קשיא אויף ר' יוסף, מען פרעגט נאר א קשיא אויף ר' יוסף פון ישראל אויף ישראל, ווייל ביי גוי איז נישט קיין קשיא, ווייל עס איז דאך דא, האט מען דאך פריער געזאגט אין גמרא, עס איז דא א חילוק צו עס האט זיך שוין גע'חתמ'עט דער פורסי שנמג צו נישט. קען איך זאגן אז דא רעדט זיך אז ס'האט זיך נאך נישט געחתמ'עט דער פורסי שנמג, אבער פון ישראל איז דאך א קשיא, רב יוסף האט דאך געזאגט אז אויב יוצא ליהרג וואס האט אפגע'פסק'נט דער בית דין של ישראל איז נישט קיין זיכערע זאך אז ער איז געווארן געהארגעט, נאר איך גיב אויף אים חומרי חיים און חומרי מתים, און דא שטייט ישיאו את אשתו. זאגט די גמרא לעולם אין אמת'ן וועל איך זאגן מת ממש ונהרג ממש וועט אבער זיין יוצא ליהרג וועל איך זאגן ביי בית דין של ישראל אל ישיאו את אשתו קען זיין ער לעבט נאר דא מיינט מען ממש איי ודקאמרת דו פרעגסט מיר דכוותיה די זעלבע זאך גבי עובדי כוכבים ווען עובד כוכבים זאגט מת ממש צו נהרג ממש אמאי לא פארוואס זאל ער נישט זיין באגלייבט והא קיימא לן מיר ווייסן דאך דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני מען גלייבט א גוי אויך הני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן במילתא דלא שייכי בה. א זאך וואס ביי דעם גוי איז עס נישט קיין בארימעריי, אבל במילתא דשייכי בה, א זאך וואס זיי האבן א שייכות, ער וועט זיך בארימען, איך, דער מענטש איז נישט געווען ווי געהעריג, און מען האט אים אנגעלערנט, מען האט אים געגעבן מוסר, דעמאלט זאגן מיר, עבדי לאחזוקי שיקרייהו, דעמאלט זאגן זיי ליגנט, זיי ווילן זיך בארימען זאגן זיי נהרג, אפילו זיי האבן נישט געזען נהרג, זיי האבן נאר געזען אז ער איז געווען יוצא לדין, און יוצא לדין איז עס דאך בחזקת חיים, זאגן זיי שוין נהרג.